בית חלקים מהתוועדות, ו' תשרי תשכ ח.
וואס די צווייטע טעם איז אז ס'איז געווען נערה אחת פון משמרת בילגה, א פרוי פון משמרת בילגה שהמירה דתה ונישאה וואס זי האט געחז ג געהאט צו טון און חתונה געהאט מיט א גוי בשעת ס'איז געווען אין מלכות יוון געווען מושלת בישראל אין די צייטן בימי מתתיהו בן יוחנן ווי רשי ברענגט אראפ.

האט זי געקלאפט אויפן מזבח בסנדלה און האט געזאגט אז אתה מכלה ממונם של ישראל, אז דער מזבח האט זיך מכלה געווען ממונם של ישראל, מען האט זיך אויף אים פארברענט ממונם של ישראל על ידי הקרבנות, ואין אתה עומד להם בעת צרתם, און איצטער בשעת אידן האבן געדארפט האבן די הגנה כלפי היוונים האט דער מזבח זיי ניט צוגע ניט געהאלפן, געבליבן איז ער, והראיה ווי די גמרא אליין דערציילט אז זי האט געקלאפט אויפן מזבח איז א סימן אז גאנץ איז ער ולא עמד להם לישראל בעת צרתם אז די יוונים האבן זיינען מושל על ישראל און מושל אויפן בית המקדש. כששמעו חכמים, בשעת מען האט מנצח געווען די יוונים, און דעמאלט האבן די חכמי ישראל דערוואוסט זיך פון אט דער מעשה, אט דעמאלט האט מען מעניש געווען די גאנצע משמרה, פון וועלכע אט די נערה איז געקומען, וואס זי איז געווען פון משמרת בילגה, אז זאל זיין טבעתה קבועה און חלונה סתומה, ולעולם חולקת בדרום. פרעגט די גמרא, מאכט די גמרא דערויף א גאנצע שקלא וטריא. די ערשטע קשיא איז, צי דערפאר וואס איין מיידל האט געטאן שלא כדבעי, האט מען געקנסנט די עלטערן אירע? אמר אביי, אין, זאגט אביי, טאקע אזוי, מ'קנסנט.

האט ער האט ער אויכעט געליטן אז דערפאר האט ער די גאנצע משמרה משמרת בילגה האט מען איר אינגאנצן אויך געקנסנט האט מען איר אינגאנצן מעניש געווען מיט אט א די דריי עניינים. און אט דא זעט מען אויף וויפל חינוך איז נוגע און שלא כטעות העולם אז מ'רעכנט אז דער עיקר דארף מען זיך פארלייגן אויף חינוך הבנים

איז דערנאך האט עס אפגעשפיגלט זיך און עס האט געהאט א ווירקונג אויף בית אביה ואמה, ווי די גמרא זאגט באופן של קנס, ועל כל המשמרה כולה, אין אן אופן פון מצד דעם טעם וואס אוי לרשע ואוי לשכנו. און וואס נאך מער פלא איז, אז דאס איז ניט נאר אין יענעם דור אזוי געווען, נאר מען האט קובע געווען על כל הדורות כולם.

טייטשט אפ דער רמב"ם אין פירוש המשניות אז מ'האט עס קובע געווען לדורות למען ישמעו וייראו, כדי אויף אפצושרעקן, אבער וויבאלד אז אין דערויף איז דא א ענין של עונש, ווארום דאס איז א ענין של בזיון, מוז קאן מען דאך ניט מבזה זיין א גאנצע משמר.

ס'איז געווען די ניצחון פון יוונים אז זיי האבן מושל ושולט געווען בכל ארץ ישראל, ביז וואנעט אז ס'איז געווען ווי די גמרא דערציילט אין שבת, אז טימאו כל השמנים שבהיכל, זיי האבן געהאט א שליטה, דער בית המקדש איז געשטאנען על מכונו, נאר וואס דען זיי האבן פון אים געמאכט א טמא'דיגן, טמא'דיגע שמנים בהיכל. וואס דעמאלט איז לכאורה אפילו אז ס'וואלט געווען א חינוך איז דאך דאס אויכעט א גרעסערע נסיון אויף בלייבן מיט די אידן און ניט אריבערגיין צו די יוונים. ווארום דאס לכאורה געווען ניט שנה אחת און ניט שתי שנים, וואלטן און די יוונים האבן ניט געטענה'ט אז זיי מאכן חרוב די בית המקדש. געזונטערהייט האלט זיך די בית המקדש, אבער מקריב זיין אין בית המקדש א ד' אלף. וואס פאר א צינד אן די מנורה, אדרבה, אבער מיט וואס פאר א שמנים, מיט שמנים טמאים. און זי זעט דאך אז אין אתה עומד לישראל בעת צרתן, איז דאך לכאורה איז דאך א גרעסער נסיון ביישטיין דעם נסיון, ביישטיין דעם נסיון און ניט ווערן נתפעל פאר דעם העלם והסתר. און מען דערציילט אז וויבאלד אז מ'האט איר ניט באווארענט אין איר חינוך בקטנותה ביז גמור ווי מען רופט איר אן בשם נערה אז זי זאל זיין צוגעגרייט אז אפילו אז מען זעהן אזא מין העלם והסתר אז אזוי זאגט מען אז אפילו מלאכים טארן אויך ניט אריינגיין אין קדשי קדשים. און א כהן גדול מעג אריינגיין מער נישט ווי איין טאג ווי איין מאל אין יאר, און צו אן עבודה קבועה, און אט דא זעט מען בעיני בשר אז די יוונים האבן איינגענומען דעם בית המקדש, און דער בית המקדש שטייט, ס'איז נישט ווי די רומיים האבן איינגענומען איז גארניט ניטא, דער בית המקדש האט מען פארברענט, אבער דא שטייט דער קדשי קדשים און שטייט מיטן היכל און שטייט מיט דער עזרה, און דארט שפאצירן ארום יוונים. און פראווען דארט די עבודה ווי עס איז לויט זייער נוסח. איז אט דאס וואס מען האט ניט באווארנט, איין מיידל איז געווען בישראל וואס מען האט עס ביי איר ניט באווארנט, איז געבליבן א פלעק אויף אירע עלטערן און אויף איר משמר בדור ההוא,

ס'איז נישט גלאט א סיפור, אויף דעם וואלט געווען גענוג אז מ'מאכט עס אפ בקיצור, און ניט מ'מאכט עס פאר א חלק פון תורה שבעל פה, און ווי דער רמב"ם פסק'נט אפ אז יעדער ענין פון תורה שבכתב און תורה שבעל פה איז ניתן למשה מסיני.

אתם תהיו לי ממלכת כהנים, יעדער איד איז א כהן, בערך פון אומות העולם, אין אידן גופא איז דא א חילוק פון כהנים לוויים וישראליים, אדער ווי ער זאגט אין יתרו אז אידן אז דער אייבישטער איז אתם תהיו לי סגולה מכל העמים אשר ער האט כי לי כל הארץ, איז וואס האט מען זיי אויסגעקליבן פאר א סגולה אז זיי זענען כהנים ממלכת כהנים וגוי קדוש, במילא איז יעדער אידישע טאכטער און יעדער אידישע זון איז דאס א ענין פון א בת כהן אדער א בן כהן, און אט דא דערציילט מען וויאזוי מען דארף לייגן כוחות אויף א חינוך פון איין און איינציגע אידישע מיידל, פון איין און איינציגע אידישע אינגל.